א גוטן חשובע צוהערערס, דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט דער הייליגער מחבר סימן תרכ"ה, הלכות סוכה, סעיף א', בסוכות תשבו שבעת ימים שטייט אין די תורה ער זאל זיצן אין די סוכה זיבן טעג, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ווייל איך האב. מיישב געווען, איך האב באזעצט אידן אין סוכות, הם ענני כבוד, דאס הייסט דאס איז ענני כבוד שהקיפם בהם, וואס דער באשעפער האט ארום גענומען די אידן, לבל יכם שרב ושמש, אז עס זאל נישט געשלאגן ווארן מיט קעלט און מיט די זון. הגה זאגט די הייליגע רמ"א. ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור, ס'איז א מצוה מתקן צו זיין די סוכה גלייך נאך יום כיפור, מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה, א מצוה וואס ס'קומט צו די האנט זאלסטו נישט אויפהאלטן, ס'הייסט צו זאגן מ'זאל גלייך מאכן די סוכה מוצאי יום כיפור, זאגט די הייליגע מגן אברהם, אז מען זאל אינזין האבן זכר ליציאת מצרים, ווען מען גייט אריין אין די סוכה, מען זיצט אין די סוכה, זאל מען אינזין האבן אז דער באשעפער האט אונז געהייסן צו זיצן אין די סוכה, זכר ליציאת מצרים. הייליגער באשעפער זאל העלפן יעדער איינעם פון ענק זאל האבן א לעכטיגע געשמאקע פרייליכע סוכות, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה, מיר זאלן שוין זוכה זיין עולה רגל צו זיין, און צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.